א גוטן ערב דעם הייליגן טאג, ס'איז מיר אריינגעקומען אן עמורדזשענסי בולעטין פון מקורות מוסמכים, און איך וויל זאגן פארן עולם איך בין זייער העפי, כ'האב דאך געטענה'ט די כפרות איז נבילות און טריפות, בין איך יעצט געוואויר געווארן אז די אלע וואס מאנראו שיקט ארויס טשיקנס און מ'טראגט עס צוריק נאכדעם וואס מ'האט כפרות געשלאגן דער גאווערמענט אינספעקטאר, פאר די עף די עי לאט עס נישט נוצן, כ'הער זאגן אז מ'נעמט אלע טשיקנס, מ'שעכט זיי אפ און מ'ווארפט זיי אין גארביטש, איז ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך, דעמאלטס קומט אויס אז מ'איז נישט מכשיל די אידן מיט טרייפות, מיט נבילה, מיט אלעם, ס'איז אבער א גרויסע פראבלעם, דאס הייסט געפאפט זיך און געפאפט דעם חלילה דעם אייבערשטן, און מ'מאכט צער בעלי חיים, און מ'נעמט טשיקענס און מ'ווארפט עס אין גארביטש און אויף דעם שטראפט דער אייבערשטער, זאלסט וויסן ס'איז נישט דא נאך אזא וויכטיגע זאך אין אידישקייט ווי א קוואל מקווה, און דאס מוז מען כשר'ן מיט וויין.

און אז מען קען נישט יעדן חומרא מיט יעדע פיטשיווקע מיטהאלטן, דארף מען טוהן וויאזוי ס'שטייט אין שלחן ערוך אדער פיש אדער אביסל געלט. רבותי, עטס לערנטס אזוי פאלש אפ אידישקייט און וועגן דעם ריקט זיך דער עולם אוועק, ווייל יעדער ווייסט דערפון, איך האב יעצט גערעדט מיט עטליכע מענטשן און זיי ווייסן דערפון. סאו איך וויל אייך פרעגן א זאך, אז דו מעגסט טוהן אלעס איבער תוכן, דו מעגסט הרג'נען טשיקנס אבי דו זאלסט כאפן צען דאלער א טשיקן, טראכט דער אינגערמאן, העי, פארוואס זאל איך נישט טארן טוהן וואס מיין הארץ באגערט? ווייל דער רב האט א גרויסן יצר הרע צו געלט, איך האב א יצר הרע צו חלילה עריות צו אנדערע שלעכטע זאכן, רבותי איך וויל ענק זאגן ווי אר סאו מעסד אפ, איך וויל אייך זאגן איטס אנבעליוועבל, עניוועי דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי בולעטין וואס איז יעצט אריינגעקומען, און יעצט האב איך א ספעשל שיעור פאר בחורים מיט מיידלעך וואס האבן זיך אביסל געגליטשט, הערטס אויס ווי אזוי מען דארף צוריק קומען צום באשעפער אין אזא הייליגן טאג. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז קען זיין. אז די שיעורים זענען אביסל צו הויעך און צו עדזשוקעיטעד פארן פשוט'ן בחור און פארן פשוט'ן מיידל, מ'לערנט דא פון יחודא עילאה פון יחודא תתאה, מ'לערנט פון אהרן הכהן אז ער זיצט דערין און ער טוט היינט די עבודה אין הימל, אבער בעיסיקלי אונז דארף מען אנהייבן צו רעדן אן אנדערע שפראך פאר די יונגע בחורים און די יונגע מיידלעך, זיי זאגן מיר אלע אז זיי הערן מיך, זיי זענען מורא'דיג אינטערעסירט וואס כ'האב צו זאגן, אבער איך זאג ענק דעם אמת, אז מען האט נישט געלערנט קיין אלף בית ווי קען מען גיין לערנען גמרא תוספות? דער אמת איז אויפן היינטיגן דור איז אזא מין קללה אויסגעגאנגען אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. ס'האט קיינער נישט געלערנט מיט די בחורים און מיט די מיידלעך יחוד השם, אמונת השם, אהבת השם. מען האט נאר געלערנט א פראסק, כ'געדענק איך בין געווען א יונגל אין חדר, ער איז געווען, דער רבי האט געברענגט א ראשית חכמה און ער האט אנגעהויבן צו לערנען מסכת גיהנום אז ס'שטייען מלאכים און זיי שלאגן און זיי רייסן שטיקער, צו א געוויסן פונקט האט דער עוורידזש יונגל געהאלטן, אז ס'איז דא א הייליגער באשעפער, א מלך העולם, א קעניג פון די וועלט, און ער האט אסאך מלאכים און זייער תפקיד איז, בום! א זעץ, א פליק, א רייס! קיינער האט אונז קיינמאל נישט געלערנט. פונעם ראשית חכמה שער האהבה, קוק וועסטו זעהן יעדע שטיקל ווי דער אייבערשטער האט ליב יעדן איד, און ווי יעדער איד דארף ליב האבן דעם אייבערשטן, און ווי מער מען טוט ווערט מען אלץ נענטער צום אייבערשטן, נודע בשערים בעלה, זאגט דער זוהר הקדוש, כל חד לפום משערא בליביה, אזוי ווי א מאן און א פרוי האבן חתונה, אז טאמער ער גייט זיך זיין וועג זי גייט זיך איר וועג, דער שידוך וועט נישט אויסהאלטן. אזוי ווי שיינע בלומען, פלענט, מען האט עס געקויפט פון דעם. סטאר, מען ברענגט עס אהיים, לייגט מען עס אריין אין וואסער, עט עס זיך האלטן, טאמער נישט שטארבט עס אפ, זעלבע דער שידוך, זאגט דער זוהר הקדוש די זעלבע צווישן אידן און דעם אייבערשטן, ווי לאנג דער מאן גייט ארויס און ער זאגט פאר יעדן איך האב אזא פיינע פרוי און אזא שיינע פרוי און זי טוט פאר מיר אלע גוטע זאכן, איז דא ליבשאפט, און די זעלבע פארקערט, אז די פרוי גייט ארויס און זי זאגט מיין מאן פארדינט געלט און ער געט נאר בדרך כבוד, ער לייגט אראפ דאס געלט אויפן טיש, און יעדע פאר חדשים זאגט ער נעם מיין טייערע פרוי קויף דיר עפעס, דאס איז זייער שיין, דאס איז א גוטער שידוך, און טאמער נישט? גייט זיך צו לאנג העט עס נישט אויסארבעטן, איז די זעלבע אויכעט אז ווי לאנג א איד הייבט אן זיך מתבונן זיין ווי גוט דער אייבערשטער איז צו אים און וויפיל גוטס דער אייבערשטער טוט פאר אים, און אז ער געט אים צוריק יעדן טאג די נשמה און ער קען ארויסגיין און ער געט אים געזונט און ער קען גיין ארבעטן און ער קען פארדינען און ער געט אים א כח אז ער קען האבן א קינד און נאך א קינד אז ער זאל האבן וואס איבערצולאזן, ביז ווי לאנג ער הייבט עס נישט אן צו פארשטיין און ער איז נישט אויפמערקזאם און ער דרייט זיך נישט צום אייבערשטן, ער זאגט הייליגער באשעפער איך דאנק דיר פאר אלעם, דו ביסט גוט צו מיר. ביז דעמאלטס איז נישט דא קיין ליבשאפט, און טאמער קומט נאך דער רבי און ער זאגט ס'איז דא א מלאך וואס ער וועט האקן אין שטיקער און מאכן און טוהן, העי, דאס איז גארנישט ווערד, דאס איז קיין חינוך נישט. דער סוף איז אזוי, ס'ווערט געברענגט אין די חסידישע ספרים אז ס'דארף זיין יראה און אהבה, ס'הייבט זיך אן אזוי, יראה תתאה, אהבה, נאכדעם אהבה עילאה, און נאכדעם יראה עילאה, דאס איז די גרעסטע מין סארט פון יראה, דאס איז שוין געמישט מיט אהבה, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים, און דער אמת איז, ס'איז א מורא'דיגע פשוט'ער חשבון אויכעט, הייבסט אן מיט א קינד, אה, מיט שלאגן, מיט שמייסן. די קינד האט א שכל אז ווען איינער לויפט אים נאך און ער וויל אים שלאגן, למשל ווען מען שפילט אין חדר, צו אז איינער בוליט א קינד, האט ער שוין זיינע זאכן וויאזוי ער טראכט, ער האט זיך, הי וויל געט עוועי וויט איט. איז במילא אויפן קינד צאם צו מאכן יראת שמים אבער מיט שמייסן מיט שלאגן, אויב דו'סט נישט אריינגעברענגט אביסל אהבה ס'זאל זיך בלענדן מיט דעם יראה, די סוף כל סוף עסטו פארלירן דאס קינד, ער'ט זיך שוין טרעפן א וועג, זיי דערציילן ס'איז געווען עפעס אמאל א מעשה, עפעס א פרוי, דער רב האט ער מוסר געזאגט, האסט געזינדיגט, נו וואס וועסטו ענטפערן פארן בית דין של מעלה? זאגט זי פארן רב, העי, איך האב א פשוט'ן חשבון, איך וועל מיך מאכן שטום, איך וועל ווייזן איך קען נישט רעדן. איז דערציילט מען אז זי איז שטום געווארן אויפן פלאץ און זי האט מער קיינמאל נישט געקענט רעדן, אבער דאס איז געווען ווייל ס'איז געווען א ערליכער רב מיט אלעם, אבער למעשה שטייט אין די גמרא אז א גנב,

מען זאל נאכקוקן קוקן א ערליכער בחור וויאזוי ער זעהט אויס צו אן ערליך מיידל וועסט אריינברענגען אין אנדערע אויכעט נישט נאר שלאגן שלאגן שלאגן און דאס איז דער חורבן פונעם דור איך געדענק איך בין געווען א בחור אין וויזשניץ איז געווען ר' זישע לוריא געווען א מורה הוראה זייער א וואוילער איד געדענק איך ער געזעסן אמאל אין בית מדרש און דער אמרי חיים איז דורכגעגאנגען און ער האט געפרעגט וואס לערנסט דו זישע? האט ער געוויזן ער לערנט ראשית חכמה דארט אין הלכות גיהנום צו וויאזוי וויאזוי דער גיהנום זעט אויס האט דער אמרי חיים גענומען זיין האנט ער האט צוגעמאכט דעם ספר זאגט דאס העסטו לערנען ווען דו'סט אלט ווערן פערציג יאר ביז יעצט לערן שערי האהבה שערי קדושה זאלסט וויסן וואס דער אייבישטער וויל פון דיר און דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט שערי קדושה האט מען דאך נישט געקענט לערנען ווייל אז טאמער מען וואלט געלערנט אז מען טאר נישט פאטשקענען מיט בחורים און מיט קינדער און מיט מיידלעך נו, וויאזוי וואלט עס אויסגעזען? די אלע מחנכים האבן געפאטשקעט. סאו, בקיצור, מ'האט גארנישט געלערנט, און מ'האט געלערנט נאר יראה, יראה, יראה. ס'האט א סיסטעם, דער יראה מוז זיין יראה תתאה, נאכדעם מוז עס אריינגיין צו אהבה תתאה, נאכדעם גייט עס צו אהבה עילאה, און נאכדעם גייט עס צו יראה עילאה. דעמאלטס דאס איז די העכסטע בגין דאיהו רב ושליט, דאס איז די העכסטע מין יראה וואס די גרעסטע צדיקים האבן זיך געפלאגט צוצוקומען צו דעם, איז למעשה וויבאלד מען האט נישט געלערנט מיט ליבשאפט, איז אזוי האט מען יעצט אויסגעטראפן אין די עפס, דאס איז אין די סמארטפאונס, האט איינער אויסגעטראפן, אזוי ווי יעדער שפילט זיך דורכן שבת מיט די טעלעפאונס מען קען נישט זיצן איינגעלייגט, האט ער געמאכט אז ס'זאל זיין אויסגעהאלטן על פי הלכות שבת, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, כ'האב געזען די התירים ס'איז נאר אויף אזוינפיל אז ער מינימייזד, ער מאכט עס נישט אז ס'זאל גיין גראד, ס'דויערט א מינוט, בקיצור ער מינימייזד עס פון א דאורייתא אויף א דרבנן. אבער ליידער ליידער איז געקומען, איך גיב נישט יענעם גערעכט ער האט עס געטון, יענער טוט עס פאר ביזנעס, אבער ליידער איז געקומען צו אזא מין מעמד און מצב, אז איך פארשטיי היינט א בחור, פארוואס ער קען נישט האלטן שבת געהעריג, פארוואס מ'האט אים נישט אויסגעלערנט דעם הייליגקייט פון שבת, מ'האט אים נישט אויסגעלערנט ווען מ'רעדט צו די מלאכים, שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי השרת, אז דו האסט א זכיה צו רעדן צו מלאכים, מ'האט נישט אויסגעלערנט קיינעם אז די מלאכים שטייען דא ביים טיש, און מ'האט נישט אויסגעלערנט קיינעם אז פונקט אזוי ווי דו דארפסט ליב האבן דעם אייבערשטן האט דיך דאך דער אייבערשטער אויך ליב, סאו ס'איז דאך דא א אהבה בעק ענד פארט, איז במילא האט מען דיך דאס נישט אויסגעלערנט. קומט שבת, מען זאגט ער מוז זיך פון אלע זאכן אפשטעלן, דער מענטש קען משוגע ווערן חלילה. איך געדענק איך בין געווען א בחור, איך בין געגאנגען וויזיטן אסאך מאל פאנאוויטשער רב, איז געווען אזוי מען האט געברענגט א שיפמענט, עפעס איינער א בעל מלאכה מען האט דארטן געבויעט, האט מען געברענגט א שיפמענט, פאנאוויטשער רב געזאגט פאר דעם מענטש אז זיי האבן אפגעקאלט די וואס זיי דארפן עס איבערנעמען, האבן אפגעקאלט אז זיי גייען הערשט קומען דריי שעה ארום, און ממילא זאל ער ווארטן, ווייל קיינער קען דאך נישט אראפנעמען די סחורה נאר אז די בעלי בתים זענען דארט, ווען נישט אפשר גנב'נען זיי. האט יענער געטענה'ט פארן פאנאוויטשער רב, דריי שעה צו זיצן דאס איז אסאך געלט, איך מיין איך מאך געלט, איך מאך דארט זעכציג שקל א שעה צו אכציג שקל א שעה, איך קען נישט זיצן ווי א משוגענער אין בית מדרש, וואס זאל איך דארט טון? זאגט פאנאוויטשער רב, קוק אריין אין א ספר. זאגט ער, יא, ווען איך וואלט ווען געגעלערנט אמאל, איך קען דאך גארנישט. זאגט אים פאנאוויטשער רב, עברי קענסטו? היברו האסטו געלערנט? זאגט ער, יא. זאגט ער, ווייסטו וואס? גיי זאג תהילים, און איך באצאל דיר, און מאך זעכציק שקל א שעה, איך געב דיר הונדערט שקל א שעה. צען מינוט דערויף האט דער מענטש געזאגט פארן פאנאוויטשער רב, איך זיץ און איך ווארט דא אן א געלט, אבער איך זיץ נישט אין בית מדרש. פארוואס? ווייל אז איינער האט נישט קיין געפיל צו א תהילים'ל, צו ער האט נישט קיין געפיל צו א גמרא, איז עס ביי איינעם, די גרעסטע אפקומעניש וואס איז דא. נעם, פראביר צו לערנען א גריכיש אבער א טשייניז ביכל, און מען זאל דיר זאגן ליין עס. יענער, כאטשיג ער קען ליינען היברו, ער כאפט נישט וואס דוד המלך וויל. מען האט אונז קיינמאל נישט אויסגעלערנט דעם אמת. איז במילא ווערן זיי טאקע משוגע. זיי ווערן משוגע פאר ליידיגיין. און ווער זענען שולדיג אין די אלע זאכן? די פארשאלטענע רבנים מיט די מחנכים. יעדער האט געזוכט די בעסטע, די בעסטע, און יעדער האט געזוכט וואס ווייניגער זיך צו פלאגן, און במילא האט מען געזאגט ווער ס'איז נישט הונדערט פראצענט אפ טו פאר, אזוי ווי יעדער, זאל ער גיין אין דער ערד אריין, ווער האט ווער האט דען געקערט? קיינער נישט. דער הייליגער סאטמאר רבי דער דברי יואל האט אויפגעבויט קוק די גרעסטע מקום תורה אין ברוקלין וואס דאס איז אין אמעריקע די גרעסטע מקום תורה אין די וועלט, ניו יארק איז די גרעסטע מקום תורה אין די וועלט, וויאזוי האט ער אזוי מצליח געווען? פאר איין טעם, ער האט יעדן אריינגענומען, און ער האט יעדן געהאלטן אז דאס איז זיינס א תלמיד מיט ליבשאפט. איך געדענק, איך האב אריינגעברענגט א בחור אין די ישיבה פון וויזשניץ, איך האב אים אריינגעברענגט, ווייל ער האט נישט געהאט וואו צו גיין, האב איך געזאגט פאר רבי נתן יוסף, נעם אים אריין, מיך האט ער געקענט באשטיין אריינצונעמען, ווייל איך בין דאך צוריק געקומען, איך האב דאך אמאל געלערנט אין סאטמאר, איך בין צוריק געקומען צום געבן איינעם, ווי מען זאגט, ער האט זיך גוט געפילט מיט דעם, אבער דער וויזשניצער בחור זאגט איך קען אים נישט ארייננעמען, זאג איך, דער וויזשניצער בחור. גייט נישט עפענען זיין מויל צו רעדן מיט קיינעם, ער איז אזא פיינער אפגעהיטענער בחור, הלוואי זאל איך זיין אזוי ווי ער. בקיצור זאגט ער אקעי כ'על עס אויסטרייען, האט אים אריינגענומען און טרייט עס אויס פיר וואכן, עניוועי מען האט אנגעטראגן דעם בחור א שידוך. דער איד איז א סאטמאר איד דורכגעווייקט פון קאפ ביז פיס, גייט ער צום סאטמאר רב ער זאגט הער אויס מען טראגט מיר אן א וואוילן בחור, און ער איז ער זייער א וואוילער בחור און א איידלער בחור און איך וויל אים נעמען פאר אן איידעם אבער בין א סאטמארער תלמיד איך איך קען נישט נעמען איך קען נישט קומען זאגן דעם רבי איך האב גענומען א וויזשניצער בחור ער איז געקומען פון וויזשניץ און דער רבי מיט זיין הייליגקייט מיט זיין אפענקייט געט א פרעג און ווי לערנט ער יעצט זאגט ער וואס הייסט ער לערנט ביים רבין אין סענדז סטריט זאגט ער דעמאלטס איז ער מיינס א בחור. און ברוך השם ער האט חתונה געהאט און ער האט אויפגעשטעלט א שטוב איך ווייס צען צו צוועלף קינדער אסאך מער ווי איך און ער האט זיי גוט חתונה געמאכט אלע ער האט נישט איינעם וואס ער איז נאך סטאק שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך דער רבי האט יעדן אנגענומען ס'איז נישט געווען אזא מין זאך נישט צו נעמען וועגן געלט צו ווייל ער איז א וויזשניצער מיט א מעשה דאס ליב האבן א איד דאס האט מען געקענט זען ביים רבין דערפאר האט ער מצליח געווען. יעצט די בחורים וואס מען לערנט זיי גארנישט, מען האט זיי געלערנט, ס'איז געווען עטליכע סטעידזשעס, איין סטעידזש האט מען זיי געלערנט אז מען מוז עוקר זיין די מכשפה די רעבעצן, עפרא לפומא ווער ס'האט עס געזאגט, איך זאג נאר נאך זייער לשון, ככתבם וכלשונם, און נאכדעם האט מען זיי אויסגעלערנט אז מען מוז דעם סיגעט'ער רודפ'ן, און נאכדעם האט מען זיי אויסגעלערנט אז מען מוז ר' משה'לע דעם וויזשניצער רבין רודפ'ן, מען האט אויסגעלערנט יעדן איינעם וואס מען דארף טוהן, יעצט איך וויל דיר זאגן, רודפ'ן א מענטש ווערט אויכעט נמאס. דאס ווערט אויכעט נמאס. זעסט נאך אסאך יארן איירלענד האט זיך געשלאגן מיט ענגלאנד האבן זיי שלום געמאכט. ס'קומט צו א פוינט ווי יעדער זאגט עי ווער אר ווי גאוינג? ווי קום מיר אן? ס'קאסט געלט, ס'קאסט קרבנות, לאמיר אויפהערן. איז וואס טוט יעצט דער בחור? געלערנט האט מען נישט מיט אים, זיין כלי אומנות צו שיסן מיט א תתח מיט א קאנאן אדער חיל אוויר צו פארן מיט א פליגער און אראפלאזן באמבעס איז שוין נישט דא. סאו וואס טוט דער בחור? גייט ער ארויס לתרבות רעות? און דאס איז אונזער צרה, און נאכדעם איז נאך אריין געקומען א פארשאלטענער איד אין א בלאט, אין א צייטונג קומט ארויס יעדן דאנערשטאג, שטאטס אז מען זאל אריינברענגען אביסל אהבת השם, מען זאל מאכן שיעורים איבעראל אין אלע שולן, מען זאל לערנען סידורו של שבת, מען זאל לערנען חסידישע ספרים, מען זאל לערנען מוסר ספרים, מען זאל לערנען ספרים פון מוסר, וואס איז דיך מחייב, נישט מחייב יענעם. ס'האט אמאל געפרעגט א איד דעם וויזשניצער רבין ר' ישראל'טשען, האט געהייסן ר' מרדכי פעלד, ער איז געווען דאכט זיך מיר א שטיקל א בעלזער אויכעט, כ'מיין געווען אפילו א שוחט פאר ר' ישכר דוב, האט אמאל געפרעגט ר' ישראל'טשען, וואס דארף מען האבן דען א רבי? עס איז דאך דא אזויפיל מוסר ספרים, וואס גיבט אונז א רבי וואס דער מוסר ספר גיבט נישט? האט ר' ישראל'טשע געזאגט אזוי.

און דאס איז ודאי געשען, מען האט געטראפן די ציונים, די גראבן טויטע, מען האט געטראפן ניתוחי מתים מיט חיטוטי שכבי, מיט אלעס האט מען געטראפן, נאר שכבת זרע לבטלה האט מען נישט געטראפן ביי קיינעם, משכב זכר האט מען נישט געטראפן ביי קיינעם, און דאס איז די פראבלעם, און דער עולם איז געקומען צו א פוינט ווי רעלידזשען, אידישקייט, געט זיי נישט קיין ווארעמקייט און קיין ליבשאפט, און נישט קיין אהבת השם חלילה. איך בין געווען אמאל אין רוסלאנד האב איך געהערט ווי ר' געטשע האט געזאגט א שיינעם שיעור, ס'איז געווען ערב ראש השנה, מסתמא א טאג צוויי דריי פארדעם, האט ער געזאגט אזוי, איך וויל ענק עפעס זאגן, ר' געטשע האט נישט געהאט קיין קינדער, זאגט ער, לאמיר זאגן, פיקטשער אין דיין מיינד אז איך האב איין בן יחיד, און ער איז ארויס אויף זייער שלעכטע וועגן, ער האט געהאט שלעכטע חברים, ס'איז אין רוסלאנד דא, בקיצור ער איז זייער ביטער פארפארן, ער עסט טרייפות, ער ווייסט נישט פון שבת, גארנישט. ער איז שוין אזוי צען יאר נעבעך, ער וואנדערט ארום און ארום און ארום. עט די ענד אוו די דעי, איין טאג זאל ער קומען צו מיר אהיים אין מאסקווע און ער זאל קלאפן מיין טיר, ער זאל האבן לאנגע האר, מיט טאטו'ס, און ער זאל זאגן, טאטי, איך וויל דיך בעטן א טובה, איך זעה איך בין זייער נישט גוט געפארן, דו ביסט אן ערליכער איד, דו פארסט אסאך בעסער פון מיר, דו האסט מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, דו האסט א טעם אין לעבן, דו פילסט עפעס, דו ווייסט וואס הייסט א שבת קודש. טאטי, איך וויל דיך איבערבעטן, איך וויל צוריקקומען. זאגט ער, שטעל דיר פאר וואס איך וואלט ווען געטון, דאס איז א בן יחיד וואס ער איז פול מיט טאטו'ס, מיט לאנגע האר, איך וואלט אים ארומגעהאלזט מיט ביידע הענט און איך וואלט געזאגט, מיין טייער זון, מיין טיר איז אפן פאר דיר, וואס איז געווען איז געווען, מיש איבער דאס בלעטל, זיי יעצט. וואויל און איך האב דיך ליב אהבת נפש, האט ער געזאגט, שטעל דיר פאר, דער אייבערשטער זאגט משכני אחריך נרוצה, דו דארפסט מיר נאר עפענען די טיר, קלאפ אריין, און איך זאג איך וויל צוריק, נאכדעם דארפסטו שוין גארנישט טון, דער אייבערשטער וועט דיר שוין נאכלויפן. אונז געפינ'מיר, ס'דא אסאך מיני תשובות מיט תיקונים פון תשובות מיט. תעניתים, סיגופים. טאמער מיינט עטס אז דאס איז די גאנצע תשובה, א נעכטיגן טאג. תשובה איז מ'זאל זיך אפלאזן פונעם אלטן וועג. ס'שטייט קלאר, אחאב האט געטון אלע עבירות שבתורה. זאגט דארטן דער נביא פאר אחאב'ן אז דער אייבישטער האט עם געזאגט, כי מות תמות. איז ער געגאנגען און האט זיך צעריסן די קליידער. זיך אראפגעזעצט אויף דער ערד, און ער האט זיך צעבראכן זיין הארץ פאר'ן אייבערשטן, שיקט דער אייבערשטער שוין דעם נביא זאגן, יען כי נכנע לב אחאב, שטייט דא נישט ער האט שוין תשובה געטון, שטייט נישט ער האט געפאסט און תיקונים פאר די אלע עבירות וואס ער האט געטון, ער האט געטון אסאך זינד, רציחה מיט אלעם. דער אייבערשטער האט געזאגט דאס איז אן עקסטערע שמועס איך דארף האבן היינט, יען כי נכנע לב אחאב, ער האט זיך פארבראכן דעם הארץ, שוין אלעס אין ארדענונג, גיי זאג אים אז ס'וועט נישט קומען אויף אים דאס שלעכטס, און דאס איז וואס אונז מוז מיר לערנען, ס'איז דא א געוויסער קשר צווישן אידן און אייבערשטן און אייבערשטן צווישן די אידן, און ווי לאנג מען לערנט דאס נישט מיט קיינעם, כאפט נישט דער בחור פארוואס ער דארף זיצן און לערנען, בסך הכל לערנט ער דאך נאר ווייל ער איז אין קאמפעטישן מיט יענעם בחור און ער וויל ווייזן ער קען מער פון יענעם בחור. איז למעשה עה ברענגט עס צו מורא'דיגע זאכן, ס'איז דא יעצט איינער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ס'איז גענוג א גרויסער בראך, דער דוד'ל טווערסקי האט אויפגעצויגן א דור סורר ומורה'ס. אין טווענטי עלעווען, ס'איז א יונג בחור'ל האט ער גע'גנב'עט א קאר און מ'האט אים איינגעזעצט, ער האט געמאכט גניבות מיט אלעם, די וואך האט מען אים נאכאמאל אויפגעפיקט דריי יאר שפעטער, ער, סארי, אין זיין קאר האט אזוי געשטינקען פון דראגס און מאריוואנא אז א פאליס איז געפארן אינדרויסן ער האט עס געשמעקט. איך שטעל זיך פאר דאס הייסט נישט א פאליס דאג, די פאליס האט עס געשמעקט. ער האט אים אפגעשטעלט, ער האט געטראפן א בית מרקחת, ער האט געטראפן א גאנצן דראג סטאר, די מינע דראגס, יענע, איך קען ניש אויסרעכענען אלע דראגס מ'דארף צו נישט וויסן וואס דאס איז, נאר וואטעווער דו מיינסט אז ס'איז דא א דראג, דאס האט ער געהאט, ער האט אפילו געהאט ליגעל דראגס ווי אקסיקאנטן מיט זאכן וואס מ'ווערט היי אויף דעם. און מ'האט אים איינגעזעצט. פארוואס איז דאס אזוי? פארוואס זענען אזויפיל בחורים דארטן צו צופארן און מיידלעך? פארוואס איז געגאנגען איינער וואס האט געווארפן פייער און פארברענט א אידיש קינד? פארוואס איז דאס? ווייל מ'האט גענומען דעם בחור מ'האט אים ברעינוואשט, מ'האט אים געזאגט דער רבי איז גאט. די רעבעצן דערציילט מען די.

מען האט זיי אויסגעלערנט אז דער רבי איז דער גאט חלילה, און מען האט זיי אויסגעלערנט אז דעם בין מוז יעדער סערוו'ן אזוי ווי א קווין בי, מען האט זיי נישט אויסגעלערנט קיין אהבת השם און יראת השם, ווען ער לערנט זיי אויס צו זיין א רוצח און ער לערנט זיי אויס אביסל אהבת השם און יראת השם וואלט זיך עס אויסגעבאלאנסט, אבער אז דו לערנסט אים נישט אויס ס'איז דא א באשעפער, דו לערנסט אים נישט אויס ס'איז דא א לא תרצח,

קודם זאגאר אבי האט שוין מורא צו געבן חנינה, און חוץ פון דעם דאס איז א בחור'ל א יונג בחור'ל, דעמאלטס האט ער געהאט א געגנבעטע קאר יעצט האט ער א געהעריגע קאר פול מיט דראגס, סא איך וויל ענק עפעס פרעגן, ס'האלט איינער אז א סקווערע בחור האנדלט מיט דראגס אזוי העווי און ס'גייט נישט פאר סקווערע בחורים די אלע זאכן? עטץ האלטס אז די אלע דראגס גייען ערגעץ אין הארלעם? ניין? ווייל מ'טראסט נישט? מען וואלט נישט געקויפט פון א איד, סא למעשה איך וויל ענק זאגן רבותי מען מוז קודם כל תשובה טוהן אויף די פאר דורות וואס אונז האמיר אראפגעהארגעט, דאס האט נישט היטלער געהארגעט, דאס האבן געהארגעט רבנים מיט מנהלים מיט מלמדים, און נאכדעם דארף מען אנהייבן א נייע זאך, מען דארף כאטש זעהן ווייטער נישט צו הארגענען. און מען דארף נעמען און לערנען מיט די קינדער און מיט די בחורים און מיט די מיידלעך, ס'קומט א יום טוב, וואס איז דאס א יום טוב? איך בין אזוי פארשעמט אסאך מאל, איך זאג ענק באמת, כ'באקום א קאמפלימענט, איינער קאלט מיך אפ ר' נחום, איך האב קיינמאל נישט געוואוסט וואס דו זאגסט, דו זאגסט אזאלכע גוטע זאכן, אמאל פרעגט איז ער, דער איד, מיינט איך אז איך לייג אראפ דעם טעלעפאן, איך זאג הע, זעהסט כ'האב מצליח געווען, איך זאג שיינע זאכן.
רבותי ס'קומט מיר צו וויינען אז איך דארף זיין דער וואס ס'רעדט פארן דור און איך דארף זיי זאגן יסודות פון אמונה און פון בטחון פון דביקות, ס'איז א שאנדע! ווי זענען די רבנים? ווי איז יעדער?
און דאס איז א מורא'דיגע זאך רבותי, איך וויל ענק זאגן, אונז מוז מיר אנהייבן צו טשענדזשען דעם גאנצן חינוך און דעם גאנצן סיסטעם וויאזוי מען פירט זיך. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. ווען איך זאל זען איר זאלטס ליגן אינעם רעבנס תורות, אינעם סאטמאר רב'ס תורות און אינעם ויואל משה. איך בין אמאל ארויס אין די גאס, האב עס ענק שוין געזאגט, איך האב געפרעגט בחורים, דו האסט געהערט אמאל פון א ספר ויואל משה? סאטמארע בחורים. נישט יעצט וואס איך בין אין חרם וואס מען רעדט נישט צו מיר, ווען איך בין געווען א געהויבענער מתפלל אין קליימער. יעדער האט אויף מיר ארויפגעקוקט. זיי האבן נישט געוואוסט ווער דער ויואל משה איז און וואס דארטן שטייט. אבער וואס ס'שטייט אין די אלע דריי צייטונגען האבן זיי געוואוסט. ס'איז אנבעליוועבל, אונז מוז מיר אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער אהבת השם און יראת השם און דביקות השם, און מען מוז לערנען מיט די קינדער וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, און דאס איז א הארעוואניע, און דאס איז נישט קיין הארעוואניע פאר יענעם, דער ציוניסט טאר דאס נישט טון, צו דער חייל אין ארץ ישראל טאר נישט תתורו אחרי לבבכם ואחרי צו פאר דיר יעדע מינוט גייסט אין א מקווה דא די אלע עבירות מיט די אלע לאוו'ן ס'איז דא א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט זענען דא די אלע זאכן און ביז ווי לאנג מען עט עס נישט שטעלן אויף די פיס רבותי עט די נעקסטע דור אויכעט גיין לטמיון ס'איז נאך געווען אמאל דער רבי זכרונו לברכה פלעגט זאגן וויי איז פאר אזאלעכע מענטשן אזאלעכע אויגן. וואס האבן געזען, אויגן וואס האבן געוואטשט א טעלעוויזשן. מען רעדט נישט אז דו האסט עס געוואטשט, דו האסט א חבר וואס ס'וואטשט טעלעוויזשן. איז א מידה טובה דאך בעסער ווי א מידה רעה, ווי א מידה פורעניות? איז וואויל איז אזאלעכע אויגן וואס האבן געזען, אזאלעכע אויגן וואס האבן געזען דעם דברי יואל. רבותי דאס איז שוין היינט אויך כמעט ווי נישט דא. ס'איז כמעט ווי נישט דא. ווער ס'האט געקענט דעם דברי יואל דאס איז שוין, צו אפילו נאר געזען, ס'איז שוין דא צוויי דריי דורות נאכדעם. און ס'איז א מורא'דיגע פארברעך נעבעך אז מען לערנט נישט פון דעם איד, מען לערנט נישט זיינע תורות, און מען לערנט נישט וויאזוי דער רבי איז אריינגעקומען א פרייטאג צונאכטס מיט דעם פחד, און וויאזוי ס'איז געווען א טיש, און מען לערנט נישט די מוסר וואס דער רבי האט אונז געלערנט, און מען לערנט נישט מיט די קינדער קיין שום מין אהבה און יראת השם, און במילא. פאר מיר זייער נישט גוט ליידער. יעצט ס'קומט יום כיפור, מ'דארף תשובה טון בין אדם לחבירו, וועלכע ראש ישיבה קען זיך אויפשטעלן און קלאפן זיך ערליך סלח לנו ווען ער ווייסט ער האט ארויסגעווארפן הונדערטער און הונדערטער בחורים משך די יארן און זענען אלע געווארן גויים גמורים, ווער קען זיך באמת צושטעלן אפילו זאגן סלח לנו? מיר האט דערציילט איינער. א פאר וואכן צוריק ער איז געווען א ראש ישיבה און א מנהל פון א ישיבה און ער גייט ארויס פרעגט ער פארוואס פרעג איך אים פארוואס זאגט ער נחום איך הער דיין האטליין איך ווייס אז יעדן בחור וואס איך מוז ארויסווארפן און איך מוז דאך עס טוהן ווייל איך בין דאך אן איינגעשטעלטער יעדער בחור וואס כ'האב ארויסגעווארפן איז געגאנגען לטמיון האב איך געזאגט ס'איז גענוג דריי יאר כ'האב עס געזעהן איך וויל מער נישט זיין א ראש ישיבה פרעג איך אים וואס גייסטו טוהן? זאגט ער איי דאנט קעיר. וועלכער ראש ישיבה קען זיך צושטעלן און זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראינו און כפר לעמך ישראל? קיינער קען עס נישט טון. יעצט לאמיר גיין ווייטער. פאר א יאר בין איך געווען אונטערוועגנס יום הקדוש. איך בין נישט געווען אינדערהיים, איך בין געווען מיט א משפחה. ס'איז נישט אזוי געזונט געווען, און כ'האב געמוזט זיין מיט. און ס'איז א פלאץ לעבן סקווער, און. ס'איז געווען דארטן, דער וואס ס'פירט דאס פלאץ, דער וואס ס'געט א הכשר, איז א ליובאוויטשער, ער האט אין זיך ליובאוויטשער בלוט, האט ער צוזאמגענומען צענדליגע בחורים פון סקווער, בחורים וואס זענען אויף דראגס, אפגעפליקטע בערד, זיי זעען שוין נישט אויס ווי אידן, און ער האט זיי געזאגט, קינדערלעך טייערע, איך וויל ענק בעטן א טובה, דא איז דא א דזשים, דא איז דא א טעלעוויזשן מיט א צימער, ס'איז דא יעצט, די פוטבאל איז געווען דעמאלטס, האט ער געזאגט, אלעס קענט עטס דא טון, עטס דארפטס נישט קיין איינמאל אריינקומען דאווענען אין בית מדרש, נאר איין זאך בעט איך ענק, ס'קומט דער הייליגער טאג יום כיפור, נישט עסן און נישט טרינקען, קענט עטס מיר דאס צוזאגן? ער האט זיי מקרב געווען מיט ליבשאפט, דאס איז חברה וואס האבן שוין געגעסן נבילות וטריפות מיט אלע עבירות שבתורה, אבער זיי האבן געזאגט פיין, אויב דאס איז די גאנצע נישט עסן און נישט טרינקען, וועט מען זיך אנעסן פאר דעם און מען וועט טרייען די בעסט, זענען זיי געווען דארט? רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, זענען אריין געקומען זיי האבן אנגעהויבן צו דאווענען אביסל, זענען אריין געקומען ווען מ'האט געזאגט קדושה ווען מ'האט געזאגט כתר, כ'האב געזאגט פאר דעם מענטש וואס האט זיי מקרב געווען זאג איך דו ווייסט די חברה זענען בעסער אף פון מיר, איך בין נישט זוכה א גאנץ יאר צו זאגן כתר קוק זיי קומען אריין זאגן כתר איך בסך הכל זאג איך נעריצך ונקדישך, די חברה זענען זוכה זיי קומען זאגן כתר, ס'איז געווען אזא הארץ רייסעניש, און זיי האבן געזאגט שוין אביסל. זיי האבן אביסל געדאווענט, זיי האבן שוין געזאגט אביסל פיוטים, זיי האבן געשריגן הויעך שמע ישראל און ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד און לשנה השם מלך און השם מלך און לשנה הבאה בירושלים, זיי האבן געפילט א הויעכקייט, זענען נאכדעם צוגעקומען און געזאגט אונז וויל מער, אונז וויל מער, לערן אונז נאך. ווער איז אחריות אויף די אלע? ס'איז געווען אלע פון סקווער נעבעך נושרים, כ'וויל נישט זאגן מער רמזים ווי דאס איז געווען, ווייל ס'קען זיין אז סקווער גייט אנהייבן יענעם צו רודף'ן נאכדעם, איך קען דאך די שקצים, ווי איז דאס אז סקווער זאל דאס טוהן? דארט מוז יעדער דאווענען אין איין בית מדרש, וואס איז, די חברה דארפן נישט דאווענען אין בית מדרש, זייערע עלטערן האבן זיך נישט געפלאגט און צושטייער געגעבן, פאר דעם בית מדרש? וואס טוהן מיר אונז פאר די אלע חברה? אונז טוהן מיר גארנישט, מ'האמיר זיי ארויסגעווארפן זיי זאלן גיין אין דר'ערד, דעטס וואט איט בוילס דאון טו. ווער קען זיך צושטעלן באמת און זאגן פארן רבונו של עולם ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראינו, איך וויל בעטן די אלע קינדער, קינדערלעך טייערע, עטס זענטס נישט פארפאלן, און עטס זענטס נישט דזשאנק, יור ספעשל טשילדרען, און לאזטס זיך נישט פון די אלע וואס זיי ווילן ענק אוועקנעמען פונעם ריכטיגן וועג. קאם בעק אונז זוך מיר ענק. עטס זאלטס עפעס וויסן, אונז קען מיר אויך נישט מצליח זיין טאמער עטס וועט פעלן. שטעל דיר פאר א מענטש קומט און ס'פעלט אים די הענט אדער די פיס, ער זעט אויס צו זיין א קריפל. כלל ישראל מוז ענק האבן. קומטס צוריק, ס'קומט יעצט א הייליגער טאג, פאסטן. נישט עסן און נישט טרינקען, גיין אין א שול, וויפיל דו'עסט דאווענען, עמיר זיין צופרידן, דער אייבערשטער וועט אויך זיין צופרידן, וויפיל ער האט באקומען יעצט וועט ער זיין העפי. און משך מיט די יארן יול פיק אפ מאר ענד מאר, באט גייטס נישט אוועק, פליז קומטס צוריק און הייבטס אן צו מאכן פלענס, פייוו יערס דאון די ליין, טען יערס דאון די ליין, וואט דו איי וואנט אוט אוו לייף? איך וויל אז ווייל מ'האט מיך מאלעסטעט, צו ווייל מ'האט נישט מיט מיר געלערנט תורה ווי עס דארף צו זיין, צו ווייל כ'האב געהאט אפאר שלעכטע יארן, דאס איט מין איי וואנט טו גאו אוט פאר גוד, צו פארלירן סאסייעטי, צו פארלירן פעמילי, צו פארלירן אידישקייט, צו פארלירן דעם אייבערשטן? דו ווייסט אז דו ווילסט דאס נישט, און די אלע וואס זענען נעבעך פארכאפט אין דראגס זאלן מאכן א סוויפט טשעינדזש, א שנעלן טשעינדזש, דראגס איז נישט קיין סעלושען, די אלע זאכן איז נישט קיין סעלושען, און דו מוזט אנהייבן. צו טראכטן א תכלית, און אז דו'עסט טראכטן א תכלית וועט עס נישט צו דעם קומען, און די אלע מיידלעך עטס מוזטס אנהייבן צו טראכטן ארום צו לויפן טו הארס אראונד מיט בחורים, ס'איז נישט געזונט, ס'איז נישט גוט, ס'איז נישט אידיש, ס'איז נישט מענטשליך, און ס'ברענגט דיר נישט קיין גוטס, עט די ענד אוו די דעי, מיט דעם בחור וואס דו האסט ארום געהארסט, פרעג אים צו ער וואלט דיך גענומען פאר א שידוך, העט ער זאגן נא יור גוד טו הארס אראונד וויט, באט האו קען איי טראסט הער א מעריד לייף, זי הארסט דאך ארום. סאו ס'איז ריעלי דער איז נאו פיוטשער אין אלל דיס, ס'קומט מיט אסאך עגמת נפש, און ס'קומט אמאל מיט ווערן פרעגנענט, מיט אבארשענס, מיט רציחה, איט ריעלי דאזענט פעי.

דעי דיסייד דער גאננע דא איט, דער גאננע דא איט, נאכדעם איז דא מענטשן וואס האבן העלפ, ס'איז דא גרופעס וואס זיי קומען זיך צוזאם, ס'איז דא וואס זיי רעדן אויפן טעלעפאן, דאס אלעס דארף מען מאכן, ביזט א וויקטעם, ביזט אדורך געפאלן, מען האט דיר נישט געגעבן קיין חינוך, לאמיר זיך צאמנעמען אינאיינעם די וויקטעמס, די וויקטעמס פון סעקשועל אביוז, די וויקטימס פון עדיוקעישאן אביוז, לאמיר אינאיינעם זיך צוזאמנעמען און ארבעטן, ווייל עטס האטס בעיסיקלי די זעלבע פראבלעם, סאו טוגעדער וועט עטס קענען העלפן איינער דעם אנדערן. איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק, פארן ברודער קען מען נאר זאגן חזק, באט העלפן איז איש את רעהו. ווייל יענער חבר שטייט אינעם זעלבן מצב ווי דו, ממילא קענט עטס אינאיינעם זייער גוט פארן. מען דארף מאכן ארגענעזעישאנס, היימישע, פון וויקטעמס פון וואס עלטערן אביוז, וואס טיטשערס האבן אביוזד, וואס עלטערע ברודער און שוועסטער האבן אביוזד, און אז מ'עט זיך צוזאמנעמען עט מען עס אויסראטן. כ'וויל אייך זאגן, ס'דא יעצט א קראנקהייט ס'הייסט איבאלא. איז מען געגאנגען מען האט גראד אראפגעשיקט צוויי טויזענט סייענטיסטס מיט געלט מיט אלעם זיי גייען צוריק קומען און זיי גייען זאגן אונז האמיר דאס אויסגעראטעט וואטש ענד סי ווייל סאיז בסך הכל אן אינפעקשעס דיזיז און היינט איז דא טויזענטער ענטעביאטיקס פאר אינפעקשעס דיזיזעס יעצט זיי שפילן זיך ארום מיט קענסער און מיט אנדערע זאכן איז אויך אזוי סאיז דא וואס זיי האלטן

אונטערגײן, מע האָט געזאָגט, אַז גאַנצעטע לענדער עלן שטאַרבן, עה, מע האָט געמאַכט אַ ביסל קאָמבינאַציע, פֿיר-פֿינף מיני אַנטיבײאָטיקס, און ס'איז שױן הײַנט דאָ, זײ זאָגן, ס'איז שױן דאָ נײַנציק פּראָצענט, איטס קיורעבל, אַ מענטש קען לעבן דערמיט, און איטס קיורעבל. סאָו, למעשׂה, װי מע זאָגט, טו בי אָן טאַפּ אָװ איט די װעי איטס סופּאָוזד טו בי, אַז מע נעמט זיך צוזאַמען, קען מען מלחמה האלטן. ס'איז דא א נייע קללה פאר אמעריקע ס'הייסט די אייסיס, זיי האקן אפ קעפ. די אמעריקע האט זיך יעצט מתוודה געווען אז זיי האבן נישט געוויסט ווי שטארק די ארגענעזעישן איז, זענען א מוראדיגע מוראדיגע שטארקע ארגענעזעישן. זיי האבן אנדערעסטימעיטעד. די סי איי עי האט יעצט געזאגט אן עמטליכן ספיטש און ס'איז געווען בראדקעסטעד אויף סי ען ען. דער פרעזידענט קלאפט זיך על חטא, ער האט נאכגעזאגט פון דעם פירער פון די סי איי עי אז יא, אונז האמער נישט געוויסט ווי שטארק זיי זענען, אנפארטשענעטלי ווי דידנט נאו, יעצט אבער אז מען געט זיך א נעם צוזאם די גאנצע וועלט מיט א קאאלישען, זאגן זיי ביז פינעף, פון פינעף ביז צען יאר גייען זיי זיין ווייפד אף די פעיס אוו די ערט, אה, עט זיך מאכן אן אנדערע ארגענעזעישן, אן אנדערע קליקע, למעשה מען דארף וויסן, מען האט זיך געשלאגן מיט היזבאלא, מען האט זיך געשלאגן מיט כאמאס, מען האט זיך געשלאגן מיט די פי על או, מען האט זיי אלע אפגעשוואכט, איז די זעלבע דא אויכעט, קינדערלעך אונז מוז מען זיך צאם נעמען, לויף נישט אוועק פון דיינע צרות, אז דו לויפסט אוועק לויפט דיר די צרות מיט, איינער האט געהאט גרויסע צרות זאגט ער ער פארט פלארידע וויקעישן, איז געפארן דארטן, זאגט ער אינטערעסאנט איך האב זיי נישט באצאלט קיין טיקעט גארנישט אלע צרות זענען מיט געקומען ביז פלארידע, האסט געמיינט העסט אוועק פארן גייט אלעס אוועק, לאמיר זיך ארגענעזירן, און איך זאג בכלל מען דארף מאכן א בוק און מען דארף דארט אריין שרייבן, אלעס ווער ס'האט דיך געמאלעסטעט מ'זאל וויסן, קומסט אריין אין שול, צו מ'עט דיר גלייבן צו נישט איז אירעלעווענט, מ'עט וויסן אבער דער מענטש האט זיבן מענטשן וואס זיי זאגן אויף אים איז ער א חפץ חשוד, מ'לאזט ארויס יעצט ברוך מרדכי'ן ער איז שוין באפרייט געווארן הער איך נאך זיצן דריי חדשים ווייל ער האט געדארפט זיצן צוויי יאר א יאר איז ער געזעסן און פון דעם צווייטן יאר גייט אראפ פאר גוד ביהעיוויער, וועלכער איד קען זאגן זכיתי לבי א חוץ איינער וואס האט זיך געשלאגן מיט. וועלכער איד קען זאגן אז מ'האט ידינו לא שפכו את הדם הזה, יעדער האט געוויסט ער איז מטמא קינדער בייטאג און ביינאכט מיטן עוועלאן און אין די מקווה'ס ער פלעגט זיך אויפטוהן, מיר האט איינער נעבעך געזאגט ער האט עס געהערט פון אים אליין, היינט האב איך געכאפט אין די מקווה א גוטן העכט, א גוטן פיש, דו חזיר דו מנוול דאס איז א אידיש קינד, דאס דארף נאך אויפשטעלן דורות, דאס דארף נאך האבן יראת שמים, זיין מאמע האט אים געהאט און געבוירן און געשוואנגערט אז דו זאלסט אים טוהן, אלע מיני זנות? ס'איז אנבעליוועבל! איך זאג ענק רבותי, קיינער קען נישט צוגייען באמת צום יום כיפור, א רב זיכער נישט, נאר אפילו די בעלי בתים און אפילו די מקווה איד. יעצט וועל איך אייך פרעגן נאך א זאך, ער איז אינדרויסן, און וואס מיינט איר אז ער גייט טון? ער גייט ריטייערן? ניין! ער גייט גארנישט! די אלע וואס זענען ארויס פון תפיסה, זענען געזעסן צוואנציג יאר און דרייסיג יאר האבן געשריגן די גאנצע צייט, זיי ווילן נאר האבן נאכאמאל א יונגל, צווישן די פיס, ער גייט ווייטער טון די זעלבע, און ער האט גוטע קאנעקשאנס, איך הער גאר זאגן אז די, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, אז ווען דיבלאזיאו איז געלאפן, חוץ דעם וואס ער האט זיך פארקויפט ער גייט מאכן ניו יארק פאר סדום ועמורה, איז דער ליעזאן, דעם וועם ער האט גענומען, רינגי, הער איך זאגן אז ער גאר ברוך מרדכי'ס א קאזין, א פירסט קאזין, צי א נעפיו גאר, איך ווייס נישט, און דאס איז שוין געווען א פרי פעבריקעיטעד דיעל, ווייל מ'האט זיך נישט געקענט שלאגן מיט אלע צייטונגען האט ער געמוזט גיין זיצן אביסל און פארטיג. סאו ווער האט דאס צוגעשטעלט? די אידן? וועלכע רב קען גיין זאגן פארן אייבערשטן יעצט יום כיפור איך טו תשובה ווען אונז האמיר אריינגעברענגט די אלע חוקי תועבה? עטס מיינטס אז ס'איז אזוי ווי אין בית המדרש אי וואר? האב איך יא געזאגט האב איך נישט געזאגט? דו גייסט רעדן צום מלך מלכי המלכים און ער ווייסט דעם אמת וואס וועסטו זאגן? וועסט זאגן דו ביסט געווען ערליך? האסט געלייגט תפילין? האסט געהאלטן שבת? קען זיין ס'איז אמת, איך זאג נישט אז נישט, אבער עט די ענד אוו די דעי וואס האסטו געטון? האסט אריינגעברענגט חוקי תועבה? האסט צוגעהאלפן דערצו? ביסט געגאנגען וועהלן דערפאר? און דאס איז שוין נישט נאר די רבנים, דאס איז שוין די בעלי בתים אויכעט. עטס האטס געוואוסט, אונז האמיר ענק געווארנט אייביג פאראויס. וואס עטס טוטס איז. עטס ברענגטס אונטער די יוגנט, עטס ברענגטס אונטער דעם נעקסטן דזשענערעישאן, דזשענערעישאנס, און עטס ברענגטס אונטער די תורה. און עטס כביכול עטס לאכטס און שפייטס דעם רבונו של עולם אין פנים, סאו וויאזוי גייט מען יעצט צו צו א יום כיפור? וואס גייסטו אויספאפן דעם אייבערשטן? דאס איז די לעצטע זאך וואס דו זאלסט טרייען צו טון, האסט גענוג געזינדיגט, זאג כאטש רבונו של עולם כ'האב געזינדיגט און איך בין מודה, הייב נישט אן צו זאגן ליגנט, דאס איז נישט איצעלע פימפ'ס בית דין. כ'וועל זאגן אזוי? כ'וועל זאגן אזוי? א יונגל? ניין א מיידל. א מיידל? ניין אבער א יונגל. אה, סטאפ איט. מ'האמיר א שטאט פול מיט רציחה. טוט עפעס א רב קעגן דעם? נאובאדי ריעלי קעירס. די גמרא ברענגט אז אן עד זומם איז טאמער ס'איז שוין הרגו מ'האט געהארגעט די עדות איז אין נהרגין הרג'עט מען נישט ברענגט די גמרא דאס איז אין מסכת חגיגה דף ט"ז עמוד ב' אמר רבי יהודה בן טבאי האט רבי יהודה בן טבאי געזאגט אראה בנחמה איך זאל אזוי זוכה זיין צו זעהן ווען משיח קומט אם לא הרגתי עד זומם איז איך האב יא געהארגעט אן עד זומם כאטשיג מ'האט איר שוין געהארגעט, פארוואס? ווייל להוציא מליבם של צדוקים שהיו אומרים זיי האבן געזאגט אין עדים זוממין נהרגין עד שיהרג הנידון אמר לו שמעון בן שטח האט שמעון בן שטח געזאגט אראה בנחמה איך זאל אזוי זעהן א גליק איך זאל אזוי זעהן משיח קומען אם לא שפכת דם נקי

כסבורין העם שקולו של הרוג הוא אז דער הרוג וויינט, אמר להם האט ער געזאגט ניין קולי הוא איך וויין אזוי ביטער, תדע הראיה שלמחר הוא מת, מארגן וועט ער שטארבן, דער רבי יודא בן טבאי, ואין קולו נשמע דאס מער נישט הערן קיין קול. פרעגט די גמרא ודילמא פיוסי פייסיה אדער האט ער אים איבערגעבעטן או בדינא תבעיה ער האט אים געמאנט צום בית דין של מעלה געהאט א טענה, סאו וועיט א מינוט אז ס'העלפט יא איבערבעטן און ס'העלפט. יא צו טוהן תשובה, בעט איך. גייטס אלע צו שטארקס ציון די גאנצע גענג אויפן ציון פון דעם הרוג די לייזער קעסטנבוים פערלמוטער. נייען, הרגתי, כ'האב געהארגעט א נפש בישראל פאר גארנישט, א טאטע פון ניין קינדער, ס'איז ממש א לצנות געווארן, ס'איז שוין רצח אויך שוין אינוואלווד, נו וואס, אונז גייען מיר צו צום יום הדין מיט וואס? וואס האמער אונז? וואס פארקויף מיר אונז יעצט? וואס גייען מיר זאגן פארן אייבערשטן? מ'גיי מיר זאגן אזוי ווי יענער ראש הקהל, ס'איז געקומען פאר יום כיפור האט ער יעדן איבערגעבעטן, מוצאי יום כיפור פאר ברכו האט ער אויסגעקלאפט רבותי דאס אלטע יאר צוריק, איך בין ווייטער ראש הקהל כ'העל יעדן מצער זיין. בעיסיקלי דאס איז וואס אונז גייען מיר זאגן פארן אייבערשטן, סאו כ'וועל ענק זאגן דעם אמת, מאך דיך חוזק פון דיר, נישט פונעם אייבערשטן, פון דיר, ווייל ס'איז א טאג וואס מ'קען תשובה טון און מ'דארף תשובה טון, און דו טוסט נישט יוטילייזן דעם טאג געהעריג. מ'האט מיך געקאלט פון ארץ ישראל אז ס'איז דא מענטשן וואס הערן אויס דעם האטליין, מ'האט געמאכט א ועד הצניעות אין די מקוואות,

ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר פון זיי און פון זייערע קינדער און פון גארנישט וואס זיי האבן. דאס גייט זיין דער סוף, ווייל דער אייבערשטער גייט ברענגען משיח'ן, און משיח מוז האבן א קלין קאמיוניטי. יעצט צו מאכן א תשובת המשקל, אונז דארף מען נישט האבן נישט כולל וויליאמסבורג און נישט כולל בארא פארק, אונז דארף מען אריינברענגען די קינדער אין אלע בתי מדרשים, פון ווי מ'האט זיי ארויסגעווארפן, צו פון ווי זיי זענען אוועקגעגאנגען, און דאס וועט זיין א לעבעדיגער מוסר ספר. וואס אונז האמיר אפגעטוהן דא מיטן דור, נישט באהאלט זיי ערגעץ אין א שול, זיי טוען א טובה זיי קומען דארט דאווענען, דאס איז נישט קיין ווערטשאפט, ס'שטייט ווען מען פארשטיינערט א נערה המאורסה, ס'שטייט סוקלין אותה על פתח בית אביה, דארט וויל מען מען זאל זיי זעהן, מען זאל זעהן ראו גידולים שגידלתם, זאגט רש"י, ס'איז א לשון הגמרא, אונז וויל מיר איינמאל פאר אלעמאל אז די גאס זאל זעהן וואסערע א חורבן אונז האמיר געמאכט, ווייל נאר אזוי. העט מען פעיסן ריאליטי. און פאר ענק בחורים זאג איך, און פאר די מיידלעך, לאמיר זיך צאמנעמען, צו לעבן אזא הפקר לעבן ווערט אויך נימאס, עס קומען צו צו אסאך מכשולות, מען שוואנגערט אן פרעמדע מיידלעך, דו ווילסט נישט טראגן דעם בורדען, נאכדעם מאכט מען אבארשען, ס'איז רציחה, ס'איז אלעס, אונז מוז מיר אנהייבן צו לעבן א נארמאל קלין לעבן, און מען ס'קומט א צייט וואס מען מוז זאגן מאי דהוה הוה ואידך חושבנא. יעצט מאכט מען א נייעם חשבון, און אז דו וועסט דיך אריין לייגן און דו וועסט מיט כח וועלן מאכן א נייעם חשבון עס צו זען דאס מצליח זיין, נאטינג איז סטראנגער דען די וויל אוו א פערסאן, א מענטש איז מחליט איך גיי עס טון, וועט עס געטון ווערן, און די מחנכים פון די קינדער און די יונגלעך און די מיידלעך וואס מען האט נאך נישט ארויסגעווארפן זאלן זייער זייער אבאכט געבן, זיי שפילן זיך ארום מיט יעדן אידישן נפש, יעדע נפש איז אן עולם קטן. יעצט איך בעט די אלע בחורים זאלן גיין אין שול, וויפיל זיי וועלן דאווענען איי דאונט קעיר, פאסטן זאלן זיי, הער כאטש אויס די הייליגע תפילות, ס'גייט אריין אין די נשמה א געוואלדיגע ווארעמקייט פון די נוסח און פון די תפילות, און אפשר אינמיטן טאג וועט עס בארירן דיין יחידה שבנפש, ס'דא א זאך, א מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון נפש רוח נשמה חיה יחידה, די יחידה שבנפש קען נישט נפגם ווערן אפילו וואסערא עבירות מ'טוט נאר אפ, און דאס וועט דיך געבן א. פלאקער צוריק צום הייליגן באשעפער. ס'שטייט אין שלחן ערוך מחויבים בית דין, בית דין איז מחויב צו שטעלן שומרים ס'זאל נישט געשעהן גארנישט אין די געסלעך און אין די פעלדער, וואו זיי זאלן שטעלן שומרים האט מען ארויסגעלאזט דא אזא מעגא חזר ווי ברוך מרדכי, יעצט דארף דער אליין אנהייבן זיך צו זארגן, יעצט לאך איך פון אים, עטס ווייסט פארוואס? ווייל עטס האטס אים געגראבן א קבר און עטס וועטס באגראבן ווערן דערמיט, און אזוי אויך מיט יחיאל בראנער און די אלע חזירים, עטס האטס זיי געוואלט פראטעקטן, פיין, עטס ווילטס אים אין די גאס? פיין זאלן זיי רעיפן ענקערע קינדער די אלע וואס האבן געהאט א שייכות מיט זיין הצלה וואס האבן זיך געלאזט קאסטן געלט און וואס האבן געטוהן פאר אים און געשתדלט און אפילו וואס הייסט דרויער זאלט איר וויסן איך ווינטש אייך לכבוד דעם הייליגן טאג דער אייבישטער זאל אייך באצאלן אז אייערע קינדער און אייניקלעך זאלן ווערן גערעיפט זאלן ווערן דראג עדיקטס זאלן ארויסגיין פון אידישן וועג און דער סוף גייט זיין איר זאלט נישט האבן קיין שום נחת אייער הארעוואניע זאל האבן אריינגעגאנגען אין ברוך מרדכי'ס באפרייאונג. נישט אין אייערע דורות העתידות, און דאס ווינטש איך אייך פון הארצן טיף אין נאמען פון אלע קינדער וואס זענען געווארן מאלעסטעד און זענען שוין לאנג אין פלארידע און זיי האבן שוין חתונה געהאט מיט גוי'טעס און זיי ווייסן שוין נישט פון אידישקייט, די אלע ווינטשן אייך די זעלבע ברכה לכבוד דעם הייליגן טאג, און דער זון זיינער וואס האט זיך געלאזט קאסטן פאר אים געלט, און ער האט זיך געלאזט קאסטן מען זאל מיך אראפברענגען דאס אלעס זאל אים שטיין ביום הדין און ס'זאל אים אראפברענגען אים און משפחתו עד עולם. ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון אידישקייט פארן טון אזאלעכע שייגעץ שטיק. דער ווייטאג איז זייער גרויס, ס'איז דא זייער אסאך צובראכענע נשמות, ס'איז דא טויזענטער קינדער וואס זיי וויינען יעצט אין די גאס, זיי האבן מיך אפגעקאלט נעכטן, מ'האט אים ארויסגעלאזט, כ'האב ארום געשיקט א טוויטער, און זיי ווילן נאך זאגן ניין ער האט נאר געטאטשט, נאר געפאטשקעט, ער האט געשטופט. אין משכב זכור אין בחורים, ער האט מוצא געווען זרע בידיים אין די מקווה און אין זיין קאר אין מונקאטשער מקווה, און ער האט געמאכט מציצה בפה פאר זיי און ער האט זיי געצווינגען זאלן אים מאכן מציצה בפה און ער האט מודה געווען אויף אלעם, די טשארדזשעס זענען דא, הייבטס נישט אן צו פארווייסען, ער האט זיך נישט אראפגעלאזט די בארד שבת, דאס איז געווען די פראבלעם, שעמטס ענק אלע. עניוועי אונז אלע מוז מען זיך צוזאמען נעמען און נישט קיין מורא האבן פאר די חזירים ווייל באמת וויל עס קיינער נישט קיינער וויל נישט זיין קינד זאל זיין מאלעסטעד און וויל השם א שינוי צו מען וועט שוין ווייטער זיך שלאגן און מען וועט אויסראטן אלע חזירים דערווייל שטייט אים נישט גוט ברוך מרדכי'ן אז ער איז געזעסן ער לאט איבער פאר זיין משפחה דעם שמוציגסטן נאמען אלרייט זיי האלטן זיך צוזאמען ווייל זיי ווילן ווייזן פאר די וועלט אבער איט דזשאסט דאזענט לוק גוד. ס'נישט וויאזוי א איד פון זיבעציג יאר האט געוואלט אוועקגיין פון די וועלט און שטארבן, מיט אזא לאנגע ווייסע בארד וואס ער האט, און ער האט קינדער עשירים, נא נא נא, דעטס נאט וואט הי וואנטעד, און אזוי זאלט איר וויסן, רבותי, סטעי עוועי פראם סעקשועל אביוז אוו טשילדרען, ביקאז עס פארט נישט גוט, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א גרינגן תענית, מען זאל גוט אויספאסטן, מען זאל זיך אויסבעטן אלעס גוטס, דורות ישרים מבורך. וואוילע קינדער, פרנסה, שידוכים, און אלעס וואס ס'קוועטשט יעדן, רפואות און ישועות, יעדער וואס ער ברויך האבן, דאס זאל ער האבן, און די אלע מאלעסטעד יונגלעך און מיידלעך, האלטס ענק פעסט, גייטס ווייטער נאך נאך ענקערע דרכים, מאכטס א יו-טורן, און עטס עט זען, טוגעדער עט מען אנקומען צו זייער גרויסע זאכן. דער אייבישטער האט ענק גענוצט עטס זאלטס זיין א וועג ווייזער פאר די אנדערע. א פרייליכן יום טוב.